טוב טעם ודעת למדני, כי במצוותיך האמנתי, ה' יתן חכמה מפיו, דעת ותבונה. איידער מען גייט צו צו די ווערטער, כ'האב געוואלט בעטן, הגם ס'איז א שיעור, כ'האב געוואלט בעטן אז מען זאל נישט אריינפרעגן, אינמיטן זאל מען נישט אריינפרעגן, מבלבל אזוי אינמיטן מ'וועט נישט קענען געהעריג ס'איז דא אסאך וואס איז דא וואס צו דורכצושמועסן נאכדעם אם ירצה ה' אדער במשך הזמן ווער ס'האט א הערה קען קומען און מ'קען דורכשמועסן וואס כ'וועל קענען פארענטפערן וועל איך פארענטפערן אם ירצה ה' הלילה קצר והמלאכה מרובה אויך כאטשיג דער שיעור וועט זיך אפשר פארציען אויף א היבשע צייט דא אסאך זאכן וואס מען דארף דורך דורך און בעט איך אז מען זאל האבן געדולד און ס'איז זייער א וויכטיגער ענין און צו די נחיצות מעג מען אזויפיל צייט אוועקגעבן ווייל ליל שישי ממילא ממילא געווען ערליכע אידן וואס זיי פלעגן אויף צו זיין כ'האב געוואלט זאגן עפעס אפאר דברי פתיחה. איידער מ'איז מציע די פרטים פון דעם ענין. ס'טוט וויי דאס הארץ אז מען דארף זיך צאמקומען צו אזא שיעור, אנשטאט מען זאל זיך צאמקומען רעדן אין הלכות ספירת העומר, איז דאס איין מצוה צו דאס איז ניין און פערציג מצוות, נאך אנדערע הלכות פון מצוות און מעשים טובים. דארף מען זיך צאמקומען, ליידער, אויף אזא מין זאך וואס איז נישט געווען ווען אפילו איינגעפאלן אין וויסטן חלום מיט אפאר יאר צוריק, כ'רעד נישט ווען מיט יארן ממש צוריק, נאר מיט עטליכע יאר צוריק, נישט איינגעפאלן אפילו, נישט געווען קיין הוה אמינא, נישט געווען קיין ספק ס'איז געווען דער ענין פון פריה ורביה, איז געווען א דבר גדול וקדוש, און פון די העכסטע קדושות וואס איז היינט דא. יעדער איד, וועלכער איז נאר א בשר ודם, און איז צוגעגאנגען מיט א העכערקייט צו א ענין פון א קדושה, און מ'האט געוואוסט אז מ'גייט אויפשטעלן א נשמה, א פרישע נשמה אראפברענגען אויף די וועלט, א עבד פאר'ן אייבערשטן, מ'ווערט א שותף. מיטן אייבערשטן שותף לקדוש ברוך הוא במעשה בראשית, איז צוגעגאנגען יעדער איד לפום דרגא דיליה, זיכער, אין דעם איז דא טויזענטער דרגות, אבער יעדער איינער לפום דרגא דיליה איז געווען אין א העכערע מדריגה און ער האט געוויסט אז די זאך איז א דבר גדול וקדוש, זיי האבן נישט איבערן מויל געברענגט די ענינים, איינער זאל מאכן דערפון א שמועס מיט א צווייטן, אזוי וויאזוי איז דאס געווארן אז ס'איז געווארן אזא מין פראסטער דבר, זאך וואס מ'רעדט יעדער איינער דערפון טאג טעגליך, קינד און קייט, און אזוי, און וואס מ'טוט, און וואס האסטו געטון, און וואס איז געשען, און אזוי קען מען טון, און דאס, און די אלע זאכן. ס'איז א הארצווייטאג, ליידער, אז מ'איז צוגעקומען צו אזא שטאפל, צו אזא דרגה. וויאזוי קען דאס זיין? ייִדישע קינדער, חסידים ואנשי מעשה, היימישע ייִדן, מדקדקים בקלה כבחמורה, ווייסן דאָך, וואָס איז אָנגענומען בײַ אַלע ערלעכע ייִדן, חדש אסור מן התורה, אָנגענומען, יעדע נײַע זאַך דאַרף מען שטאַרק אַכט געבן, ס'וואָלט נישט געווען דערינען קיין שום פּראָבלעם, קיין שום פּגם, קיין שום שאלה על-פּי הלכה. דאך ס'פארט א נייע זאך און ס'א שינוי פון אלע דורות פון אדם הראשון ביז צום היינטיגן טאג, דאס איז א פרישע זאך וואס איז נישט געווען לא היתה כזה לעולמים, דאך מען געדארפט זיך מונע זיין און אריינטראכטן וואס דאס קען אלס, אונז קען מיר דאך נישט וויסן אין די טבע היצירה ווי אזוי דער אייבערשטער האט אראפגעלייגט וואס עס פעלט זיך און וואס איז די חסרונות דערינען. כל שכן דא דערינען, אזוי ווי מען זעהט דא אויף דעם אויף דעם צעטל, וויפיל פרטים איז דא, וואס אין יעדן פרט איז דא שיטות מפורש וואס זיי טוען אסר'ן, מתירים אויך, אין א געוויסע אין געוויסע פרטים איז דא מתירים אויך, אבער קוים די אוסרים וועט דאך קיינער נישט צונעמען. ווי איז דאס געווארן אז דאס איז געווארן אזוי ווי א דבר פשוט אז דאס איז א היתר גמור, נישט קיין היתר, א מצוה, א חיוב גאר, און אזוי, און און און מען טוט נאך מצער זיין די די וואס ווילן, עס גייט דורך שוין זיבן חדשים נאך די חתונה און ער האט נאך גארנישט געטון, דו דו דו שוטה דו, וואס וואס וואס טוסטו עפעס גארנישט, וואס זיצטו מיט פארלייגטע הענט וכדומה, גארנישט, אזוי דאס איז א גאר א חיוב גאר געווארן, ווען מען האט כאטשיג ווען געווארט כאטשיג אסאך יארן נאך די חתונה, נו,

פשטות פארשטייט יעדער איינער אז מ'ווייסט גארנישט, מ'ווייסט גארנישט דעם חומר הענין, מ'מיינט אז דאס איז א היתר גמור, אזוי ווי צו גיין צו א דאקטער וואס מ'האט זיך אין אלע דורות האט מען זיך געדאקטערט אין די ענינים, דער וואס האט נישט געקענט אן דעם האט ער געמוזט אנקומען דערצו. נו, און אויך די זעלבע דאס, וואס אויך א נפק"מ האט די זאך צו די זאך, דאס געווארן כהיתר, קוקט עס אויס ביי מענטשן ווי דאס איז א היתר, נוסף אויף די אלע שאלות וואס איז דא, וואס אונז עמיר באלד אם ירצה השם רעדן, נוסף אויף די אלע שאלות, איז דא דער גרויסער געוואלדיגער פראבלעם פון השגחה, וואס אפילו עס זאל זיין א היתר גמור אן קיין שום שאלה על פי הלכה, ווילסט דאך זיכער אז חס וחלילה אז ס'טאר זיך נישט אריינמישן זרע גוים אפשר א פון א גוי פון א ממזר פון כאטשיג וואס מען קען דאך נישט וויסן וואסערע אויב עס טוישט זיך איבער אפילו נאר פון א צווייטן איד איז עס געוואלדיגע געוואלדיגע פראבלעמען כל שכן אויב עס טוישט זיך שוין קען מען דאך נישט וויסן וואס קען זיך אלץ פארטוישן ס'איז א געוואלדיגע פראבלעם וואס איז א מורא'דיגע זאך, אפילו ס'וואלט מען געווען, ס'איז שקול קעגן אלע הלכות פונעם איסור, איז דאס פאר זיך אליין שקול, נישט דא קיין געהעריגע השגחה, אזוי ווי אונז עמיר באלד רעדן באריכות, כ'וויל נישט שוין תיכף אריינגיין אין די פרטים, מ'רעדט נאר יעצט בכלליות, ווער ווייסט עס איז נישט אריינגעמישט חס וחלילה מיט זרע עכו"ם און מיט זרע ממזר און עמוני מואבי, קען מען קען גארנישט וויסן וואס וואס דארט טוט זיך. איך טראכט ביי מיר, וויאזוי וואלטן זיך מיינע אבות ורבותינו הקדושים געפירט זיך אין אזא מצב און וואלטן פארשוויגן און געלאזט אלעס לויפן שלום עלי נפשי, וואס דו ביסט עפעס די וועלט'ס פארזארגער, נו אז יעדער פאר יעדן איז עס גוט, איז עס גוט פאר דיר אויך, וואס וואס וואס ברויכסטו דיך מוטשען און אזוי, אדער אדער זיי וואלטן ארויסגעגאנגען בחרב ובקשת געווען ביים זיידן זכרונו לברכה אין סערדעהל איז געווען א איד וואס ער האט נאך די חתונה פאר די חתונה האט ער באשטעלט אינדערהיים האבן די רבנים געהאט א חשבון זיי האבן געוואוסט וואס טוט זיך אינעם שטאט באשטעלט איין בעט און די זיידע האט אים גערופן טאטן מיטן חתן פויעריש. האט א צווייטן בעט צו זיין במאי איסור חס וחלילה זיי האבן גענומען איין בעט ארויסגעגאנגען בחרב ובקשת ער האט נישט דערלאזן אז דא אין שטאט זאל אריינקומען אזא כאטשיג אין שולחן ערוך שטייט נישט מפורש אז ס'איז דא א איסור שטייט נישט. נישט קיין זאך וואס שטייט אין שולחן ערוך בכלל. געווען ביים עלטער זיידן ביים שימלויער רב זכותו יגן עלינו, טאטע האט זיך נאכדעם דערציילט, איז געווען געווען א, ער האט אפילו געוואוסט דעם נאמען, איך געדענק שוין נישט, אז א הויזירער, אז איינער וואס ער פלעגט צו גיין אזוי פון פון מען רופט פעדלערס, איך ווייס נישט אזוי, פלעגט צו גיין פון איין שטוב אין צווייטן מיט אזא גרויסן קופערט, מיט א גרויסן רענצל.

ט, ניין, ער וויל האבן ע פ ער וויל האבן די דיקערע זאקן, קוקט ער אזוי אפן, וואס עפעס? איז עפעס געשען? האט ער געזאגט אזוי אויף אונגעריש, טאטע פלעגט נאך נאכצוזאגן אזוי אויף אונגעריש, ער האט געזאגט, כ'וויל נישט אז די רבי אור שיריון אויף מיין אויף וועגן מיין דער רבי וויינט דארט כסדר אז מ'זאל נישט גיין אזוי מיט דורכזיכטיגע זאקן, איך וויל נישט אז דער רבי זאל וויינען וועגן מיין טאכטער זאל ער וויינען וויל ער שוין צוליב טון פארן רעבן מ'זאל נעמען געהעריגע זאקן וכדומה, ס'איז געווען זעהט מען מ'האט נישט פארשוויגן מ'האט קיינמאל נישט געזאגט שלום עלי נפשי און.

זיי זאגן אז מען דארף נישט פון די זאכן רעדן ברבים, מען דארף אזוי, מען דארף האנדלען מיט זיידענע הענטשקעס, מען דארף שיין רעדן און פרובירן וואס מען קען דארף זיין טיף פון שינאווער רב זכותו יגן עלינו, א זאך א פרצה וואס איז ברבים דארף מען ברבים מתריע זיין דערקעגן, אנישט וועט עס נישט זיין א קעגנדרוק קעגן דעם וואס מען דארף וואס מען דארף אויפטוהן, און די די די ארגאניזאציעס האבן שוין מפרסם געווען ברבים קינד און קייט ווייסט שוין דערפון און ס'איז געווארן כהיתר גמור, דארף מען מתריע זיין ברבים דערקעגן. גמרא זאגט אין ברכות, דף סמך ג', סוף מסכת ברכות זאגט די גמרא, הלל האט געזאגט בשעת המכניסים פזר,

איז זענען נישט מר זענען נישט מרביץ תורה? די גדולי הדור ווייסן דאך אויך פון די מצוה פון הרבצת התורה, זענען נישט מרביץ תורה? זאל דער טעם, אדער פארשטייען זיי אז דארף מען נישט, אדער מען קען נישט, אדער וואס אימער סיבה עס זאל זיין, וואס ביסטו דער חכם אין די? ניין, בשעת המכניסים פזר זאלסטו מפזר זיין, בשעת המפזרים ס'דא כנס. זעט מען דאך פון דעם אז מען דארף זיך נישט צוריקהאלטן, נאך מער אפילו ווען די זאך וואלט אפילו גארנישט ווען געווען אסור על פי הלכה, נאר נאר אלס חומרא בעלמא, לויט דעם גרויסן שפלות פון דעם דור, וואלט מען נאך געדארפט זוכן דא גדרים וסייגים סאך מער, נישט נאר נאכלאזן זיך, נאר סאך מער פון וויפיל דער עיקר הלכה איז, דער טאטע זכרונו לברכה. פלעגט שטענדיג זיין רגיל על לשונו די פשט פונעם ארוך, די גמרא זאגט אויך אין ברכות דף י"א, די גמרא רעדט דארט קעגן צו מען קען ליינען קריאת שמע בהטיה, א נפקא מינה, זאגט די גמרא, רבי אלעזר בן עזריה האט געזאגט פאר רבי ישמעאל, ישמעאל אחי, אמשול לך משל למה הדבר דומה, משל לאחד שאומרים לו, די איינעם וואס מ'זאגט אים זקנך מגודל דיין בארד איז איז באוואקסן האסט א גרויסע בארד אמר להם האט ער זיי געזאגט יהיה זה כנגד המשחיתים זאל מען עס משחית רשי טייטשט אז מ'זאגט פאר איינעם זקנך מגודל משל שלך דומה לאחד שאמרו לו זקנך נאה האסט א שיינע בארד און מגודל והוא אומר להם אזוי? זאגסט מיר האסט א שיינע בארד? וועל איך טוהן פארקערט? והוא אומר להם הואיל וקלסתם אותי אף יהיה כנגד המשחיתים הגידול הזה יהיה נתון לתער און למספריים שאביא עליו ואשחיתנו איינער זאגט ווייל איך בין דיך משבח און איך זאג דיר א זאך טוסטו פארקערט זאג איך נישט קיין אויף קיין קעגן וואס די גמרא זאגט עס. א פנים אזוי טיישט רשי די משל, ס'איז זייער נישט מצוי ביי א מענטש זאל טאקע אזוי טוהן, ער זאגט אים אז דו האסט א שיינע בארד, הא דו זאגסט אזוי, וועל איך עס לגמרי משחית זיין, אבער רשי טיישט אזוי, דער ערוך, דער טאטע האט זיך מיר נאך אלס נאכצוזאגן, דער ערוך טיישט אין די גמרא גאנץ אנדערש, דער ערוך טייטשט, זאגט איינעם, זקנך מגודל, ס'איז א גרויל, אמאל פלעגט מען דאך אפילו צושטיצן די בארד, וואס לאזט אזא גרויסע בארד, קענסטו אביסל ארויסשניידן און מאכן עס מער, ס'זאל זיין שיין, און צופוצן און אזוי, זקנך מגודל. אמר, זאגט ער, יהי זה כנגד המשחיתים, איך טו דירעקט אזוי, אז אויב ס'איז דא משחיתים וואס זיי טוען משחית זיין פאת זקנם, וויל איך ווייזן, אדרבה וויל איך טון די מצוה פון די תורה בחומרא ובהידור, מען מעג על פי התורה אונטערשטיצן די זקן מצד הלכה, ניין, יהי זה, זאל דאס זיין כנגד המשחיתים, ס'זאל זיין א קעגן דרוק קעגן די משחיתים, אדרבה אז ס'איז דא משחיתים וועל איך נאך מאכן סאך מער פון וויפיל דער שורת הדין איז, וואלט מען אפילו ביי היינטיגע ענינים געדארפט אפשר טון אפילו מער ווי דער שורת הדין. אבער אונז רעדט מען יעצט נישט פון מער פונעם שורת הדין, אונז רעדט מען נישט פון די מענטשן וואס זענען שוין אריינגעכאפט דערינען, ס'דא טויזענטער צענדליגער טויזענטער אידן וואס זענען נאכנישט נכשל געווארן אין די היינטיגע זאכן און זענען מצפה לישועת השם יתברך אזוי ווי אין אלע דורות. זיכער דארף מען מפרט זיין און בשפה ברורה די גאנצע הארבקייט מיט אלע פיטשיווקעס, ס'זאל נישט אויסקוקן חס ושלום קיין הוה אמינא אז מ'רעדט נאר פון א מילתא דחסידותא, א חסידישע זאך און א שיינע זאך, א איד דארף זיך אזוי פירן, נו, קען ער נאך האלטן, איך בין נישט אזא גרויסער חסיד און אזוי, און ער האט סיבות וואס ער קען נישט טון. נאר מען דארף ארויסברענגען געהעריג, אפילו ס'וואלט ווען געווען א דבר של חסידות, דארף אויך א איד זיך פירן אזוי, דער אייבערשטער קען העלפן, ער ברויך נישט געבן קיין עצות פארן אייבערשטן וויאזוי צו העלפן אויף א אופן וואס איז נישט אויסגעהאלטן על פי התורה בשלימות, אבער א פנים וואלט מען געקענט דערהערן אפילו אזוי, אבער אונז רעדט מען נישט יעצט פון חסידות, מען רעדט פון גופי התורה, גופי הלכות. כאָטש ס'מעגלעך, אַז אַ פּאָר מענטשן װעלן זיך מצער זײַן דערפֿון, נו װאָס זאָל מען טאָן? ס'איז נישט קײן סיבה מספּיקת, אַז מע זאָל נישט מעורר זײַן װעגן די פּאָר ייִדן, נעבעך, װאָס זענען שױן אַרײַנגעפֿאַלן, װעגן דעם זאָל מען נישט מעורר זײַן רובא דרובא פֿון כּנסת-ישׂראל, װאָס זענען נאָך בײַם זינען און זײ האָבן זיך נאָך נישט אוועקגעריקט פון דעם וואס מען האט געזען ביי אונזערע אבות, זיי האבן זיך נאכנישט פארדרייט דעם קאפ מיט די היינטיגע זאכן, נו וועגן די נכשלים, אפילו זיי זענען לאמיר זאגן זיי זענען גארנישט שולדיג, זיי זענען באונס געווען, זיי האבן נישט געוואוסט, און נאך סיבות, און טון אזוי תירוצים, אבער וועגן דעם זאל מען לאזן, וועגן די פאר אידן זאל מען לאזן יעצט אז אלע אידן זאלן אריינפאלן לבאר שחת, און מען מיינט נישט אלע אידן היינט, דאס איז א זאך ביז משיח וועט קומען, דער אייבערשטער העלף משיח זאל קומען אט אט תיכף, קיינער קען דאס נישט וויסן, דאס איז א זאך וואס קען זיך ציען ווער ווייסט צו וויפיל דאס איז נוגע אין דורי דורות וואס דאס איז נוגע, זאל מען אלע לאזן ווייטער אויך פארקריכן אין די וועגן? כ'האב קיינמאל נישט געהערט אזאנס אז מען קען נישט מעורר זיין אידן אויף א זאך, אז שוין דא אפאר אידן וואס האבן שוין געטון און די וועלן זיך שלעכט פילן אז מען האט שוין געטון, דערפאר זאל מען נישט מעורר זיין אידן און אפהיטן די אידן וואס האבן נאך נישט געטון, אפהיטן זיי אז עס זאל נישט געשען. איז מען יעצט נישט דן אויף די אידן וואס האבן שוין געטאן און אויף זייערע קינדער וואס איז זייער דין, זיכער אז ס'איז שוין געשען דארף מען מחויב למשכוני נפשין צו טרעפן עפעס עפעס א היתר עפעס עפעס א סיבה וואס וויאזוי מ'זאל זיך נוהג זיין, ס'איז נישט נוגע דווקא דא דער דער שמועס, אבער דאס איז זיכער אז דער עיקר שבעיקרים אויף אונז מ'זאל אפהיטן דעם שלשלת היוחסין וואס ציט זיך פון אבותינו שעמדו רגליהם על הר סיני, אז די זאך זאל זאל חס וחלילה נישט קאליע גיין, אז ס'זאל קענען ווייטער ווייטער אנהאלטן דער שלשלת היוחסין פון אידישע קינדער. אסאך נעמען זיך אן די קריוודע פון די וואס זענען שוין נעבעך אריינגעפאלן, אבער קיינעם טוט נישט, קיינער נעמט זיך נישט אן אויף די טויזענטער אידן וואס זענען נאך נישט אריינגעפאלן און מען זאל זען זיי זאלן נישט אריינפאלן, אדער קיינער נעמט זיך נישט אן פאר דעם פאר דעם נידעריגקייט, דער מצב אין וועלכן מ'האט אריינגעברענגט כלל ישראל, האט מען אריינגעברענגט נעבעך אין אזא, ווער האט אר, וויאזוי דאס איז געשען, מ'האט אריינגעברענגט כלל ישראל אין אזא מין פאסטקע, אין אזא מין מצב, אסאך פוסקים אזוי ווי אונז עמיר שוין רעדן, הייסט עס גארנישט זיין קינד, ס'איז גארנישט. זעהט א טייל ארגאניזאציעס האבן האבן אויף זייער זייער א בילד אויף זייערע זאכן, עס ווערט אנגערופן היינט א לאגא, איך ווייס ווי מען רופט עס, אזוי ווי איין מענטש איז דארטן דא און ער האט אויף זיך ער האט אויף זיך אפאר קינדער וואקסן פון אים ארויס, זייער א גוטער. זייער א גוטער בילד, נישטא נאר איין מענטש, דא די מאמע, די מאמע האט דארטן די קינדער, נישטא דארט קיין טאטע, אונז האבן אלץ געוויסט אז מען דארף האבן צוויי מענטשן, יעדער קינד האט א טאטן מיט א מאמען, האט געמאכט איין מענטש איז דא דער מאמע, די מאמע איז די מאמע פון דעם קינד, אמת טאקע אויך נישט ביי אלע פעלער, אזוי ווי אונז עמיר שוין באלד רעדן, אבער נישטא קיין טאטע, יתומים היינו ואין אב, נישטא קיין טאטע. אמותינו כאלמנות, זענען נישט קיין אלמנות, זיי האבן א מאן, אבער די קינדער נעבעך דרייען זיך חלילה ארום אן א טאטן, א געוואלדיגע פראבלעם אין וואסערע מצב מען האט אריינגעברענגט, לויט אסאך פוסקים האט מען אריינגעברענגט אידישע קינדער דערינען, כ'מיין נישט חס וחלילה פוגע זיין אין קיין שום מורה הוראה וואס ער פסק'נט,

ער האט דעם היתר שוין באקומען, זיין רב האט אים געזאגט, יא, גיי צו די ארגאניזאציע אדער צו יענע, און און טו דערינען, אבער פון דערנאך טאן האט דאס נישט קיין שייכות מיט אים, כי הוא זה גארנישט, דאס קענט עטס אלע פרעגן יעדן איינעם וואס האט געטאן דערינען, דאס איז נישט קיין, דאס איז א דבר פשוט וגלוי, האט גארנישט איינגעלייגט מיט קיין רב.

נישט געחלומט וואס דאס איז, אזוי עד היכן הדברים מגיעים, וואס מיינט מען העלפט, געמיינט מסיח לפי תומם, מען העלפט ארויס אידן צו האבן קינדער, נו זיכער איז א גרויסע זאך אז מען העלפט ארויס אידן צו האבן קינדער און אזוי, האבן נישט געוואוסט גארנישט עד היכן הדברים מגיעים, בעקיפין זענען אריינגעדרייט געווארן דערינען, אלע רבנים זענען אריינגעדרייט געווארן דערינען, מען האט געזאגט אין אנהייב, מען זוכט פאר אידן. העלפן אידן זאלן האבן קינדער, דארף צאלן דאקטער בילס, קאסט געהעריג, זיכער מ'האט דאך עוסק בענין רפואה שוין אלע דורות, מ'דארף צאלן דאקטער בילס, מ'דארף ארויסהעלפן אידישע קינדער, און במילא איז מען געקומען צו די אלע מסיבות און מ'האט געשיקט מענטשן אהין, און אזוי דערנאך ווען מ'הערט שוין איז זייער שווער אז מ'האט שוין געטאן, און די גמרא זאגט מפורש אין מסכת יבמות, כל תלמיד חכם שמורה ובא. יעדער תלמיד חכם שמורה הלכה ובא אם קודם מעשה שומעים לו אם לאו אין שומעים לו, דאס איז א הלכה וואס איז געפסקנט אין שלחן ערוך יורה דעה סימן רמ ב סעיף ל ו, דארט שטייט חילוקים צו דאס פאר זיך צו פאר אנדערע, אבער על כל פנים זעט מען עד היכן הדברים מגיעים, אז טאמער א תלמיד חכם האט שוין געפסקנט און לאחר מעשה איז שוין איז שוין שוין אין שומעים לו.

האט געזאגט רשי ברענגט אויס פון דא שטייט אין גמרא הודה ולא בוש האט נישט געשעמט זיך צו זאגן לא שמעתי אלא שמעתי ושכחתי תרגום יונתן אין מדרש שטייט משה רבינו האט מכריז געווען ארומגעגאנגען האט מכריז געווען די גאנצע מחנה איך האב געהאט א טעות אהרן מיין ברודער ער האט ער האט מכוון געווען אזוי ווי דער אייבערשטער האט געהייסן און אזוי איז גוט. וואס האט משה רבינו געדארפט אויסרופן איבעראל און גיין? ער האט דאך געזעהן אז ער קען זאגן גוט אהרן האסט גוט געטון, וישמע אזוי שטייט אין פסוק וישמע משה וייטב בעיניו, ניין? ער האט געוואלט ווייזן ס'איז גארנישט, אזוי איז געווען די מציאות, אהרן אחיו האט בעסער דעם ענין האט ער איז ער דערגאנגען, דאס איז א גרויסע מדריגה, האמער משה רבינו נישט ווי נישט יעדער קען נאכמאכן אזא זאך, א טייל ווילן זאגן אונז זעמער נאר א יחיד, א יחיד, יחיד ורבים הלכה כרבים, קוק אן אלע רבנים מען הערט נישט פון קיינעם קיין מחאות און ס'איז גוט און אזוי, א יחיד ורבים הלכה כרבים, דעת יחידאה, חס ושלום, אונז זעמער נישט קיין דעת יחידאה, יעצט האמער געוואלדיגע פוסקים וואס זאגן אזוי ווי אונזערע ווערטער, אזוי ווי יעצט זעמיר שוין באלד אלעס די די סקויל ווען הוכחות מיט אלעס איבער איבערשטעלן איבערווייזן, און דער אמת איז אז אונז האמיר גערעדט מיט אסאך רבנים נאך נישט אויסגעקומען צו רעדן לפי מסת הפנאי מ'האט נישט די ריכטיגע צייט וואס מען דארף האבן דערצו, איך האב שוין גערעדט מיט רבנים איך האף נאך צום אייבערשטן נאך מיט די צייט אלס אנקומען דערצו, אסאך אסאך רבנים האלטן אזוי ווי אונז, טייל האלטן אינגאנצן, א טייל האלטן למחצה, און לשליש און לרביע, אבער נישט צופרידן, קיינער איז נישט צופרידן מיטן מצב אזוי ווי עס איז, איז מען נישט צופרידן. אם ירצה השם ס'וועט קומען די צייט עט מען מפרסם זיין וואס די דעת פון די רבנים איז, מ'קען נישט, די וועלט זאגט מ'ווייזט נישט פאר קיין חכם קיין האלבעטע ארבעט, קען מען נישט ווילאנג ס'עט אם ירצה השם מיר זעהן וויסן שוין בשלימות דעם ענין, נישט קיין דעת יחידאה מ'זאל זיך נישט איינרעדן דאס.

און א געוויסע פאל אין א געוויסע מעשה, און ס'איז נישטא קיין איין פסק נישט פון קיין גדול וואס ער פירט פון א' ביז ת' אלע זאכן וואס גייען דארטן אדורך, און אויף דאס פארלאזט מען זיך אויף דעם גדול, און דאס פארלאזט מען זיך אויף יענעם גדול, און אויפן דריטן אויפן פלאץ ווי מ'מאכט עס איז דער פיפטער גדול, און דאס אזוי דאס אזי, א צאמגעשטעלעכץ א געמישעכץ, נישטא קיין איין זאך וואס איז בהוראה פון מתחילה ועד סוף. און קען זיין לויט די אלע אופנים וואס מען טוט היינט דא ביי אונז וואלט אפשר קיין שום גדול עס נישט מתיר געווען ווען ער זאל ווען וויסן פונקטליך וואס דא גייט פאר. לערנט אייך יעצט פרקי אבות אין דעם ערשטן פרק, שטייט דארט אין די משנה חכמים הזהרו בדבריכם שמא תחובו חובת גלות, ותגלו למקום מים הרעים וישתו תלמידים הבאים אחריכם, און שטייט דארט ווייטער ונמצא שם שמים מתחלל, זעט מען מ'דארף זיך היטן די ווערטער, אפילו א חכם זאגט עפעס קען מען זיך דערפון אפלערנען, ותגלו למקום מים הרעים קענען די תלמידים אפלערנען נישט ריכטיג אזוי ווי עס איז, לעת עתה. האט נאך קיין קיינער פון די גדולי הדור נישט געשריבן קיין תשובה די זאך אז די זאך איז אויסגעהאלטן על פי התורה, נישט דא קיין תשובה להלכה, דא צעטעלעך מיט מיט שמועות, דער האט אזוי גערעדט, ער איז אריינגעגאנגען ער האט גערעדט מיטן מיטן מופתי דער האט אזוי געענטפערט דער האט אזוי געענטפערט, אלעס איז דא, נישט דא קיין איין תשובה, אזוי ווי אויף קלענערע זאכן איז דא תשובות, אזוי איז געווען בכל בכל דור ודור, מען האט גענומען א תשובה, מען האט אפגעשריבן מען האט זיך אראפגעזעצט.

מ'נארט זיי אויס אז ס'איז דא השגחה על מכונו, ס'איז שקר שקרים, אונז האמער אליינס גערעדט מיט די אלע עסקנים וואס זיי טוען אין דעם, אלע אלע, כ'זאג אלע מיינט דאס אלע, זענען אלע מודה אז ס'איז נישט אזוי ווי עס דארף צו זיין, דאס איז אזא שיינער לשון, ס'איז נישט אזוי ווי עס דארף צו זיין, דאס זענען הכל מודים, נאר. וואלט איך ניין זאגן, מען האלט, מען האלט ביים מתקן זיין, מען האלט ביים טוהן, מען האלט ביים מתקן זיין, און אדער ווי זאגסט, ס'איז מירתת, ס'איז דאך מורא צו טוהן, ס'איז דאך שטראפבאר און מ'וועט כאפן, אזוי ווי מען זעהט היינט זייער, מען האט זייער מורא, די אלע קאמפאניס, אלע האבן זייער מורא אזוי פאר די, פאר די באהערדע, און אזוי, זיי האבן קיינמאל נישט געטאן קיין, קיין, קיין זאך וואס איז נישט אזוי, אזוי ליגאל. און די אמת איז אז ס'איז טאקע אין די לעצטנס איז טאקע געווארן א פארבעסערונג דעם ענין פון השגחה, ס'איז זיכער געווארן א פארבעסערונג דערינען, געלויבט דער אייבערשטער, כאטשיג דער פרט זאל נישט פעלן, און אז ער טוט שוין זאל כאטשיג זאל כאטשיג זיין השגחה, נישט אז ס'איז גוט אפילו ס'זאל זיין השגחה פון א מלאך זאל דארט שטיין, אליהו הנביא זאל דארט שטיין, וועט נאך בלייבן די איסורים נאך בתוקפם, אבער געלויבט דער אייבערשטער, ס'איז טאקע פארבעסערט געווארן.

כאשר שמענו כן ראינו בעיר, אין ירושלים, אזוי ווי מען האט געהערט אזוי איז געווען, ווייל וואס מען האט געזאגט אויף ירושלים און אויף קדושת המקדש, אלעס וואס מען האט געקענט זאגן, אה, ווען עס איז געקומען האט מען טאקע געזען ס'איז אזוי געווען, אבער ערגעץ אנדערש אין ברוקלין שטייט נישט דארטן כאשר שמענו כן ראינו, ווען מען גייט און מען קוקט מען זעט וואס דאס איז, ווערט ממש פינסטער פאר די אויגן. און מען זעהט וואס דארט טוט זיך, וויאזוי דאס קוקט אויס, האט מען שטארק געראטן זאל לאזן נאר נישט אריין, אדער איינער זאל גיין טאקע און זעהן וואס דארט טוט זיך, וויאזוי דאס קוקט אויס. האט מפורש אין רמב ם קעגן די הלכה פון פון בית דין, בית דין האט גע'פסק'נט א שאלה, אין פרשת ויקרא האבן מיר געלערנט, דארף בית דין ברענגען א קרבן, טאמער בית דין האט גע'פסק'נט, בית דין צו ציבור.

די מלאכה און דער עולם האט אזוי געטאן, געגאנגען און מ'האט געארבעט. לבסוף זרחה החמה, ס'איז געווען עפעס א וואלקען, צו וואס? א פינסט א דיקער וואלקען, ס'איז צוריק אויפגעקומען דער זון איז דאס נאך שבת קודש, אין זו הוראה, דאס הייסט נישט קיין הוראה, ס'איז נישט דא די הלכה פון הורו בית דין ביי דעם, דאס איז נישט קיין הוראה, אלא טעות, ער האט א טעות, טעות הייסט נישט קיין הוראה, וכל שעשה מלאכה חייב, יעדער האט געטאן א מלאכה, יעדער יחיד אזוי דאך בית דין ברענגט און די גאנצע ציבור איז פטור, ניין, דאס איז אזוי ווי יחידים האבן געטאן בשוגג האבן זיי געטאן, בית דין האט גע'פסק'נט, ער האט געטאן בשוגג האט ער געטאן, ער הייסט נישט קיין אונס, אויך שטייט דא אין רמב ם, ער הייסט נישט געצווינגען, ער הייסט א שוגג. איד, און ער איז חייב אבל בית דין פטורין, בית דין איז פטור, וכן אם התירו אשת איש להנשא, זיי האבן מתיר געווען א אשת איש חתונה האבן, לפי שהעידו בפניהם, ס'איז געקומען צוויי עדים, די תורה הייסט אז מ'קען אזוי טון, מ'האט מעיד געווען שמת בעלה, שוין, האט מען גע'פסק'ענט אז אז אז אז ער זאל אז זי איז מותר, ואח כך בא בעלה, שוין זייער פיין, אלע זיי זיי אפגעשריבן א היתר, תקנות עגינות, אלעס גוט, דער מאן איז אנגעקומען, דער מאן איז דא, אין זו הוראה, דאס הייסט נישט קיין הוראה, אלא טעות.